זייט צוויי קאסעט דרײַ, המשך, וואס האבן נישט צוליב זייער שולד איבערגעריסן דאס געשלעג, הענט האבן זיך געביילט, ציינער האבן געקריצט, ס'איז זיי גלייכגילטיג געוועזן וועמען און ווי, זיי האבן זיך געקאנט שטעלן יעדע וויילע אויף וועמענס צד עס איז, איז מען געלאפן פאראיין אריין. סענדערל'ס מאמע האט מיט רוגזה אויפגעריסן די טיר, נאך איר זענען אנגעלאפן נאך מאמעס, ווייטער בעבע יידא, יעקל שניידער, און אנדערע. פאר די אויגן האט זיך זיי פארגעשטעלט א בילד פון וועלכן עס קען נישט גוט ווערן. אינמיטן צימער איז געשטאנען א לאנגער טיש אויסגעשטעלט מיט טעלערס אויף זיי, זעמל, ברויט, הערינג, קאלבאס, ארום די מאכלים זענען געשטאנען פלאשן בייעריש ביער און קאראפקעס מיט היימישן ליקער. אויבן אן איז געזעסן סענדערל שטעפער דער אמאליגע ישיבה בחור מיטן עלנבויגן אנגעשפארט אויף א בוך ווי אמאל שבת ביים טיש אויפן סידור. ער האט געקוקט אויפן חמץ מיט נצחון בליקן ווי ער וואלט עמיצן א גיבור באזיגט. ווען עס זענען אריינגעקומען די יונגע חברים וואס האבן זיך אינמיטן דער שמונה עשרה אוועקגעשארט פון די טאטעס אין שול, איז אויפגעשטאנען קלמן דער איינבינדער און געוואלט ערקלערן די חברים די באדייטונג פון דער ערשטער חמץ אקציע אין פלוינא, אבער פלוצלינג האט זיך דערהערט א בענץ בענץ די שויבן האבן געפלאצט און מיטאמאל האבן דורך די לעכער אנגעהויבן פליען שטיינער שטיקער ציגל צוזאמען מיט א האגל קללות און חרמות. גוים, קאמינקערערס, זיי וועלן אפלאכן פון יום טוב, חמץ פרעסן אום פסח, פארשייטע מיידן, ארויס, ארויס, אין שטאט ברענט א פייער, סדום, פארשטיינען זיי, פארשטיינען. פון שיכור'ס הויז איז אנגעלאפן דער עולם מתפללים פון שטיבל, און עת לעשות לה', גענומען זיך צום מלחמת מצוה. דערזען דעם קלער,

די בעסטע שלעגער אין פלוינא האבן נישט געקאנט צוזען אזא טאנדייטנע ארבעט, זענען זיי אדורך דורך די פענסטער אריין אין פאראיין מאכן ארדענונג, און דערווייל אפגערוימט דאס ביסל משקה פון די טישן. זענען אנגעלאפן גוים, די באבעס האבן זיך אוועקגעשטעלט און געהאלטן פאר די באקעס, געקוקט ווי אזוי יאנטעפדיגע אידן, אידענעס און יונגן שלאגן זיך אלע צוזאמען אין איין פלאנטער. ערשט פארנאכט צו האט דער טומל אין געסל זיך ביסלכווייז איינגעשטילט. פון זיך אליין זיך ענדליך אויסגעלאשן, און די חמץ אקציע אין פלוינא איז געווען פארענדיגט. דוד מאיר און דער ערשטער מאי. פאטער די מאטע, ארבעט ניי, קויפען ניי. פרעמע, פרעטע, קאפטו, א. וואס ביסטו פאר א טאטע? ארבעטן, ניין, האנדלען, ניין, נאר פרעסן, פרעסן, מיט דעם קאפ אין דר'ערד אריין. דער שטומער לייבע האט געקוקט צארנדיק אויפן פאטער. דוד מאיר איז געווען אינגאנצן איינגעהילט אין א פארע, וואס האט געשלאגן פון דער שיסל. דעם זון'ס ווערטער האבן צו זיינע אויערן נישט דערגרייכט. ער האט געשלונגען מיט א געוואלדיקער תאווה די דיקע שווארצלעכע לאקשן און פאסמאקעוועט. הער, ביילע, כ'זאג דיר בפירוש, על קליסקעלעך איז א פונדאמענט. א פונדאמענט איז אז א מאן זאל דעם ווייב געבן פרנסה, נישט מ'לייגט זיך אן אויף א קראנקע אידענע און א קינד א קאליקע. דאס קול איז געקומען פון א ווינקל אפער. ביילע איז געזעסן ביים בעט, אויף די ליילעכער זענען געלעגן צעשניטענע היטלען, דאשקעס, טאוולנע פארעמס, מאסן, זי האט מיט ציטערדיגע פינגער געטרענט אלטע היטלען, אויסגערייניגט די פארשטויבטע נעט און פונאנדערגעלייגט די באזונדערע טיילן אויף די בעטן. ביי דער מאשין האט זיך געשאקלט שנעל ווי א בליץ לייבע און אריינגערעדט אין דעם היטל-טוך, א טאטע! א טאטע! א חדר! א חזיר! א רוט! א רוט! אלע מע! אלץ איז מיין! דיע! גארני!

נעבן דער קיך האָט זיך געשאָקלט אויף צוויי פיסלעך אַ טישל. דוד מאיר האָט עס צוגעהאַלטן מיט זיין לאָמען פוס און מיט ביידע הענט אַרומגענומען די שיסל. געענדיקט דאָס עסן און אָפּגעזאָגט די בורא מיני מזונות, האָט ער מיט אַ אָפּגעלאָזנקייט אויסגעדרייט זיך צום ווייב, גענומען אין דער גאָרשט אַריין דאָס לענגלעכע שוואַרצע בערדל, וואָס האָט דערמאָנט אָן פּרעה מלך מצרים, און געקוקט אויף ביילען מיט גרויס לייטזעליקייט. די שוואַרצע, שרעקעוודיגע אויגן האָבן בײַ אים געפֿינקלט און די געלבלעכע באַקן האָבן זיך גערויטלט פֿון גרויס צופֿרידנקייט און זאַטקייט. איך זאָג דיר נאָך אַ מאָל, ביילע, אַ מענטש דאַרף נישט זאָרגן. פֿון זאָרגן ווערט באָרגן, און פֿון באָרגן ווערט מען דערוואָרגן. אַז יעך וואָלט נישט זאָרגן, וואָלטן דיך די לייז אויפֿגעפֿרעסן. קיין העמד אויפֿן לייב וואָלסטו נישט געהאַט, געמוזט גיין איבער די טירן. דוד מאירס ליפּן האָבן זיך אַ קרים געטאָן ווי צו אַ שמייכל. איז וואָס, ביילע, אַז מע גייט אויף די טירן? עס קומט דעם מענטש עפּעס אָפּ? און וועגן זאָרגן איז אַזוי. וואָס אַ קלוגער זאָרגט אויס אין פֿינף מינוט, וועט אַ נאַר נישט אויסקלערן אין אַ גאַנצן חודש. לאָז איך מיר דאַכטן, אַז איך בין אַ קלוגער, זעץ מיך אַוועק אויף פֿינף מינוט זאָרגן און פּטור, אַראָפּ פֿון מאַרק אויס זאָרגן!

און עצבות בעלא איז א זינד, א זינד קעגן בורא, קעגן דעם אין סוף, א מענטש דארף זינגן צום רבונו של עולם און לויבן אים און דינען מיט שמחה. און גאנצע וואכן זיך ארומוואלגערן ביים רעבן שנארן ביי די חסידים, האט בעלא פארענדיגט. אוי זינדיג נישט בעלא, מיטן רעבן זאל לעבן זאלסטו נישט אנהייבן, וויסן זאלסטו אז דארטן אין גער, דארטן רוהט די שכינה, און פון דארטן וועט קומען די גאולה, וואס ניין, לעווי? לעווי איז געשטאנען אין דער טיר, האט געשטאמלט, בעלא, בין דיר געקומען בעטן זאלסט ארויפגיין צו אלטן, זי איז די נאכט אוועקגעפאלן, אפשר דארף מען זי אויסשמירן. בעלא האט מיט א פארכאפטן אטעם און צעשראקענע אויגן געקוקט אויף לעווין. די גאלשטיינער אוואדע? ס'ערגסטע איז די לעבער. מיר, דעסגלייכן. עס קלעמט און ס'קלעמט. איך טו גאנצע נעכט קיין אויג נישט צו. א משפחה פעלער אזא, ביינאכט, די זייטן מיטן קריזש, באטאג די הענט פון רייסן די שמאטעס, אזוי ס'גאנצע לעבן. ווען בעלא איז ארויסגעגאנגען, האט דוד מאיר זיך געוואשן צו לעווין. ובא לציון גואל, וואס הערט זיך לעווי אין ארץ ישראל? מ'שמועסט אז אין ירושלים איז די שחיטה גע'אסר'ט. לעווי איז געווען נישט אויפגעלעגט, ער האט געענטפערט גערייצט. די ידיעה שטאמט אוודאי פון הויף, דארטן ווייס מען נאר אזויפיל פון ארץ ישראל, וויפיל ס'האט א שייכות מיט שוחטים, רבנים, און פארשידענע מחלוקת'ן. דער רב ראזענפעלד ווייסט אלע קונסטן פון מאכן סכסוכים צווישן אידן, כדי די שונאים פון ישוב זאלן זיך האבן מיט וואס צו פרייען. ביסט במחילה א גרויסער בטלן לעווי. דוד מאיר האט געשמייכלט, שווער געווען צו דערקענען אין אים אויב ער מיינט ערנסט דאס וואס ער זאגט אדער ער שפאסט. וויסן זאלסטו, אז מיר זענען עוסק אין ישוב ארץ ישראל, דער רבי זאל לעבן האט אויפגעשטעלט אין יפו א גאנצן באזאר מיט געוועלבער, די ציונים מוז עס אוודאי נישט שמעקן, הא? זיי מיינען אז נאר חיים ווייצמאן איז א קאפ, אז ער זאל לעבן וועט זיך א נעם טון צו ארץ ישראל, איז איינס צוויי כהרף עין ווערט עס א אידישע מדינה.

ר' שמואל מאהילעווער האט זיך דעם ענין באזארגט, דאס לאנד ווערט געבויט און מוז געבויט ווערן לויטן רוח פון דער תורה און מסורה, שרעקט זיך נישט, אידישקייט ווערט אפגעהיטן. פאר אונז איז דאס ווייניג, מיר פארלאזן זיך נישט אויף שמואל מאהילעווער און נישט אויף ריינעסן, די ארץ ישראל תבואה איז גע'אסר'ט כל זמן ס'וועט זיך נישט פירן לויט די כללים פון שלחן ערוך. און ער האט אויסגעזוכט דאס שווערסטע געווער, מ'שמועסט אז אייערע חלוצים עסן אבר מן החי. לוי האט זיך רואיג צולאכט, ביסט דאך טאקע דוד מאיר עפעס נישט אינגאנצן ווי זאגט מען דאס נישט אינגאנצן ביי די חושים אז דו רעדסט אזאלכע שטותערייען? דוד מאיר איז געווארן ערנסט, הער לוי, דעם אמת גערעדט בין איך נישט מסכים מיטן אלטן אויך, פון אלע עשר ספירות האלטן מיר ערשט ביי דער אונטערשטער מדריגה, נאכנישט געקומען די צייט, הער וואס כ'זאג דיר, מיט שפאדלעס און לאפאטעס, מיט עוד לא אבדה, מיט לשון קודש לערנען וועט עטץ נישט ברענגן דעם קץ. די מכה האט נאך נישט אויפגעפלאצט, דארף נאך קומען די מלחמה פון גוג ומגוג, און דעמאלט לוי, דעמאלט! דוד מאיר האט פלוצלינג איבערגעריסן, האסט אפשר לוי א גילדן? איך דארף קויפן א מאשינקעלע צו די גילזעס, נאר גיב מיר דער שטומער זאל נישט זעהן. לוי איז אַרויס, דוד מאיר איז אים נאָכגעגאַנגען, אויפֿן טראָטואַר איז געשטאַנען אַ רעדל מענטשן און געשמועסט אויפֿן קול, אַנדערע האָבן מיט אויסגעגלאָצטע אויגן געקוקט צום ראַטהויז, עמעץ האָט זיך אָנגערופֿן, נישטאָ קײן יושר, ער איז טאַקע אַ קאָמענקערער, אָבער די זייעריקע טוען דען נישט דאָס זעלבע? נישט מער, מע מיינט דעם ייִד. שמואל בעטקער האט שטארק מיטגעפילט די חברים פון נאדל פאראיין, און יוקל שניידער, דער פארברענטער קעגנער פון די קאמען קעירער האט צוגעגעבן. ביי דעם פוילישן ארבעטער קאאפעראטיוו האט מען נאך נעכטן ארויסגעהאנגן א רויטע פאן לכבוד דעם ערשטן מאי, און אז דער אונזעריגער טוט עס, איז גאר עפעס אנדערש. אלטער אלוועס האט א הייב געטאן מיט אן אקסל. כ'ווייס. אן ארבעטארער גייט ארום אן ארבעט. איז ער בייז אויף דער גאנצער וועלט. שטעלט ער זיך איין ס'לעבן. העניך, דאס קאנצעלאריע אידל, האט מיט א שאקל מיטן קאפ בארואיגט דעם עולם. מ'עט אין ארויסלאזן. ער זאל נאר ארויסגעבן די חברה. פון ראקיטנער געסל האט זיך דערהערט א געזאנג. מיט דיקע שטעקנס אין די הענט זענען געגאנגען די פלוינער סטודענטן, אויך עטליכע שילער, געזונגען קאָנאָפּניצקאַס ראָטאַ. אין דער שפּיץ האָט מאַרשירט יאָוואָריס שייגעץ און מיט אַ געשמירטן שטעקן, דורכגייענדיק פֿאַר פֿײַווישעס פֿענצטער, האָט ער געוואָרפֿן אַ בליק און צוגעשמייכלט צו אַ פֿרויען-געשטאַלט, וואָס האָט זיך באַוויזן צוליבן געזאַנג פֿון המון. חבֿרה האָט פֿאַרקירעוועט מיט שנעלע טריט צום באַן-געסל. ייִדן האָבן זיך נאָכגעקוקט אַ ביסל מיט שטוינונג און אַ ביסל מיט שרעק. זלמן ניטשע האָט אַ בורטשע געטאָן.

נישט געוואוסט ווי זיך צו פארקערעווען, אויפן געזיכט איז פארגליווערט געווארן א גרימאסע פון טויט שרעק. רואיג, מאיעסטעטיש, מיט צופלאקערטע רויטע פענער, האבן אריינמארשירט די פוילישע ארבעטער אין מארק מיטן געזאנג פון טשערוואני שטאנדאר. אידן האבן שנעל פארמאכט די געוועלבער.

בילעשעוויטש האט ליב דעם קאנטראסט. די פויערישע מלבישים דערמאנען אים אן זיין היינטיגער גרויסקייט און חשיבות, ווייל אסאך מאל פארגעסט ער עס. די פערד טרייבט אן דער זון אין דעם קארפאראטן היטל. וואצעק דארף אין קורצן ווערן אדוואקאט, און דערנאך, דערנאך, ווער קען וויסן ווי ווייט ער וועט גרייכן. אמבעסטן וואלט געווען ווען ער ווערט פלוינער בירגערמייסטער. ביי דעם געדאנק ווערט בילעשעוויטשן אזש ליכטיג אין די אויגן, ער כאפט זיך אז דער פלוינער בירגערמייסטער איז צו גוט צו אידן, מען דארף וועגן דעם א רעד טאן מיט די אביוואטעלעס, זאלן זיי נעמען א ביישפיל פון אים, טאקע בילעשעוויטשן אליין, זיין קאמעניצע איז שוין איצט אידן ריין, אויסער דעם דאקטער פארשטייט זיך, וואס איז כמעט ענליך צו א קאטאליק, ער מעג נאך דערווייל וואוינען. און דער בירגערמייסטער טוט גארנישט, כאטש די שטאט איז אין זיינע הענט, ווען וואצעק זאל ווערן בירגערמייסטער, אוי דעמאלט, ווי מיינסטו וואצעק, מען קען אפנעמען ביי די אידן די הייזער? דו ביסט דאך אדוואקאט און קענסט די געזעצן. וואצעק'ס שטערן ווערט צושניטן אין קנייטשן ווי שטענדיג ווען ער דארף וועגן עפעס טראכטן. נאך וואס אויטשע אפנעמען? זיי וועלן אליין אוועק געבן, דו זעהסט דאך ווי עס טוט זיך, פון ווארשע פארן אפ הונדערט טויזנט אידן קיין פאלעסטינא, און די פלוינער גרייטן זיך אויך. בילעשעוויטש קוקט מיט שמייכלנדיגע אויגן אויפן זוהן ווי א טאטע אויף א קינד וואס האט נארוואס געזאגט א נאיווע חכמה. און דארטן וועלן זיי פירן מיסט, אקערן און זייען די ערד מיט די דינע ווייסע הענטלעך און די כאלאטן, עפעס קלעבט זיך עס מיר נישט. הע הע. נא מוי כלאפסקי ראזום איז דאס גאנצע פאלעסטינע א אידישע שווינדל. זיי זענען דערמיט אויסן נאר עפעס אנדערש. איך זאג דיר זיי וועלן נישט פארן אזוי גיך. די אנגליקעס העלפן זיי צו אויטשע. די אנגליקעס מיט די אידן האבן געמאכט יד אחת, אמת. אבער איך זאג דיר אז די אידן וועלן די ענגלענדער אפנארן. אדער די ענגלענדער די אידן אויטשע. זיי זענען צוגעפארן צום עק פעלד און געבליבן שטיין ביים גראבן. בילעשעוויטש האט זיך אנגערופן צום זוהן, פארהאלט די פערד, וואצעק, און מארש אהיים! מיסטיקן וועל איך אליין! וואצעק האט אנגעשטעקט דעם שטערן און אויסגעבאלוטשעט די אויגן, ניין, פאטער, איך בלייב מיט דיר! בילעשעוויטש אנגעגאסענע אויגן האבן מיט אמאל באקומען גאר אן אנדערן גלאנץ. איך זאג דיר וואצעק, גיי אהיים, נישט דערויף האב איך אויסגעגעבן אזויפיל געלט, געשיקט דיך אין די שולן, אין די אוניווערזיטעטן, דו זאלסט מיר איצט פארשווארצן דאס פנים און אויפפירן זיך ווי א פויער? וואצעק האט געענטפערט רואיג, ניין אויטשע, דאס איז אונזער ערד, אונזער פוילישע ערד און מען דארף זיך מיט איר נישט שעמען. הו, אז דו הייבסט מיר אן רעדן ווי פון די גאזעטע קאן איך מיט דיר גארנישט מאכן, דו ביסט דאך געלערנט. אמאל האבן זיך די געבילדעטע אנדערש אויפגעפירט. איין מאל, כ'געדענק עס ווי היינט, איז געקומען אהיים אויף זומער דעם אלטן כראביע כשאנאווסקי'ס זון, ער האט געשיקט דעם זיידן מיינעם אין שטאט אריין נאך א בייטשל, האָט זיך דער זיידע פֿאַרזוימט אַ ביסל אין שענק און אַהיים געקומען אָוונט-צו. נעמט אפשר ניט דער יונגער כראַביע צוויי פּאַרובקעס און לאָזט אפשר נישט דעם זיידן שמייסן? פֿון דעמאָלט אָן האָבן די פּויערים שטאַרק געציטערט פֿאַר דעם געבילדעטן כראַביע. נו, יאָ, דו ביסט אויך געבילדעט, אפשר ביסטו גערעכט. נאַ-דיר די מאַכאָרקע און פֿאַרוויקל מיר אַ פּאַפּיראָס. בילישעוויטש'ס אנגעגאסענע אויגן האבן ווייטער געשמייכלט צופרידן. פאטער און זון האבן זיך אוועקגעשטעלט צו דער ארבעט. כ'זאג אייך אז דא איז גארנישטא וואס צו טאן, פלוינע עקזיסטירט נישט מער. דו הערסט, הערשל? ביז וואנען כ'באקום א סערטיפיקאט, כאטש כ'קען פארן אויף אן אנדער אופן, טו איך גארנישט. דאס קליינע הערשל האט מסכים געווען מיט א שאקל מיט'ן קאפ. איך נעם אן דיין שטאנדפונקט בינעם, די זעלבע מיינונג האב איך ארויסגעזאגט אויפן דיסקוסיאנס-אוונט אין התקווה. כ'בין אן אויסגעשפראכענער געגנער פון געגנווארטס ארבעט, אלץ פאר דער צוקונפט. דאס שוואלבן פענימל איז געווארן פארזארגט. און ווי איז דיין מיינונג מטס, כ'מיין אלס אקאדעמיקער? זיי זענען געזעסן אויפן גראז ביים עק פעלד, פון דערווייטענס האבן זיך געגלאנצט די שארפן פון האקער אייזנס, געלישעוויטש'ס זוהן האט געשיט מיטן היי-גאפל מיסט איבער די צעהאקערטע ערד, פאטער און זוהן האבן שוין אינגאנצן שלום געמאכט און געשמאק געארבעט צוזאמען. דאס קליינע הערשעלע האט געהאלטן אין די דארע הענטלעך א פאק צייטונגען, זשורנאלן און בראזשורן. דאָס געלע פּענעמל האָט געשמייכלט ווי אַ ביי יאַפּאַנערין אונטער אַ קאָלירט זון-שירעמל. בינעם איז געלעגן אויסגעצויגן אויפֿן בויך, ער האָט שיִער נישט באַרירט די ערד מיט דער ברייטער פּלאַטשיקער נאָז זײַנער. פֿון אונטער די ווײַסע אַראָפּהענגענדיקע וויעס האָבן אַפֿערגעקוקט זײַנע גרויע אויגן מיט באַזונדער חשיבֿות. ווי זיי וואלטן געזאגט, דאס געהערן מיר צו בינעם ראטנבאנדער דעם פארזיצער פון פלוינער התקווה וואס איז גרייט צו פארן קיין פאלעסטינע און קויפן א פרדס. ביי דעם קליינעם הערשעלע האט אלץ געשמייכלט דאס יאפאנישע פענעמל, די יונגלישע אייגעלעך האבן געוואונקן צו בינעמען, אנו, לאמיר הערן וואס מאטעס וועט זאגן. מאטעס האט אויף ביידע געקוקט מיט דער זעלבער גלייכגילטיגקייט, יא, איך וואלט אייך געהאט צו זאגן, אבער נישט מער ווי דאס וואס איך האב שוין איינמאל געזאגט די חברים פון נאדל פאראיין. סיי יענער סיי איר באגייען דעם זעלבן פעלער. יענע זענען נאאיוו צו מיינען אז מען דארף ווארטן ביז די רעוואלוציע וועט לייזן די אידן פראגע, און איר האט די אילוזיע אז פאלעסטינע וועט אלץ פארענטפערן. ביידע זעען נישט ווי דאס אידישע לעבן גייט שוין אונטער און וויל נישט ווארטן,

האָט זיך פּילעשעװיטש דערנענטערט צום עק-פֿעלד. זעענדיק אױף זײַן נחלה זיצן עפּעס יונגע ייִדלעך, האָט ער מיט צאָרן זיך אַװעקגעשטעלט, האַלטנדיק דעם הײ-גאָפּל אין דער האַנט. די אָנגעגאָסענע שמײכלנדיקע אױגן האָבן מיט אַ מאָל באַקומען אַ רוצחישן גלאַנץ, ער איז געװאָרן רױט, דערנאָך בלױ, און דער הײ-גאָפּל אין זײַן האַנט האָט זיך געהױבן צום שלאָגן.

מאטעס מיט בינעמען האבן געפריווט עפעס ענטפערן דעם אלטן פילעשעוויטש, אבער זיין רוגז איז געווארן נאך שטארקער, און די צוויי חברים זענען שווייגנדיג אראפ פון ברעג פעלד און געבליבן שטיין אינמיטן שאסיי.

אין דער קירכגאַס איז אַ געגייעריי צום באַנוועג אויף שפּאַציר. אויף דער צווייטער זייט טראָטואַר גייען יונגעלייט פאַרטיפט אין געשפּרעכן וועגן ערנסטע פראַגן. אַ ביסל שפּעטער גייט מען זיך פונאַנדער אויף שמאָלע וועגן און מען טרעפט זיך מיט וועמען מען דאַרף און וואו מען דאַרף. דאָס פּעטקע-געסל איז פּוסט. עפּעס אַ שווערער וואָלקן האָט זיך אַראָפּגעלאָזט איבער די הילצערנע הייזלעך. דער טרויער פילט זיך דאָ אין דער לופטן.

טעכטער פון פלוינער אפגעקומענע בעלי בתים, מען טראכט וועגן די יונגעלייט וואס שפאצירן אזוי געלאסן און גלייכגילטיג, אין הארץ דערוועקט זיך א שנאה צו זיי, צו די מכלומר'שטע אינטעליגענטן וואס רעדן וועגן פאלק און אידעאלן, און אליין איז מען גאר גרויסע קאריעריסטן, נדן זוכער, און אמאטארן אויף גרייטע אויסגעמעבלירטע וואוינונגען. עס גליען די אומרואיגע אויגן, עס רויטלן זיך די פענימער. ניין, זיי האבן דאך נישט קיין צו גרויסע פארלאנגן, בלויז אביסעלע גליק, א קליין ביסעלע פרייד. פלוינער יונגעלייט האבן אבער א חשד אז מען יאגט זיך נאך זיי, אז מען וויל זיי אויפכאפן, מען שפרייט אויס נעצן זיי צו פאנגן, זענען זיי גאר שטארק פארזיכטיג און מיידן אינגאנצן אויס די טעכטער פון פלוינע. פילן די פלוינערינס די עוולה וואס ווערט זיי אפגעטאן, און עס וועקט זיך א האס אין זייערע הערצער.

צו ריזיקירן איז נישט דא וואס, קיין תכלית זוכן נישט די סטודענטן ביי די פלוינער קאפאטשאזשעס, און אויך די ליבע באגערנדע מיידלעך ווייסן אז פון דעם קארן וועט קיין ברויט נישט זיין, ס'וועט ביידע צדדים נישט אנשטיין, אבער דערווייל, דערווייל איז מען יונג און מ'ווארט אויף א ליב ווארט, מ'באגערט דעם ווארעמען בליק פון א מאנספערשוין און מ'וויל אביסל זיך פארגעסן. להכעיס די אויף וועלכע מען ווארט אומזיסט און מען בלייבט פארשעמט. און די יארן דערווייל לויפן אן ליבע און גליק, צוליב פינף הונדערט דאלער, צוליב קאמפלעט מעבל, צוליב געפילן אויסגעטוישט אויף קליין געלט. מאטעס האט אויפגענומען די שטומע שפראך, די קלאנגלאזע טענער, און איינגעזאפט אין זיך די צערונענע האפענונגען. ער איז געגאנגען איינער אליין ביי דער זייט פון וועג, באַגאָסן מיט לבנה-ליכט, האָבן אַלע ווײַלע דורכגעשוועבט פּאָרלעך מיט בלישטשענדיקע אויגן. די קאַוואַלערן האָבן געלאַכט און מיט נצחון געקוקט אויף זייער פֿאַנג, ווי יעגער אויף אַרונטערגעשאָסענע פֿייגל. אַן אומעט איז באַפֿאַלן זײַן האַרץ. דאָרטן, אין די שטיבלעך, זיצן די חסידישע טאַטעס און זאָגן דעם המעריב ערבֿים, און דאָ זענען די צוקונפֿטיקע קעמפֿער פֿאַר די ייִדן ריין אין פּלוינע זוכה מן ההפֿקר.

יונגע מיידלישע געשטאַלטן, טייל האָבן אים, דעם שטאָלצן, נישט צוטריטלעכן, דורכגעדרונגען מיט שטעכיקע בליקן. אויסגעדריקט האָבן זיי האַס און נקמה. ס'האָט אויסגעזען, ווי ער, מאַטעס, וואָלט זיין דער פאָרשטעהער און פאַראַנטוואָרטלעך פאַר דער פלוינער יוגנט. מאַטעס איז אַוועק, אין די איינזאמע אלעען פון ענגעלוויינס גארטן א טריב רעגנדל האט אנגעהויבן צו טריפן אראפ. פון מויל צו מויל האט זיך געטראגן די ידיעה אז מ'האט פייווישן פארחתמעט עס געוועלב. מען האט שוין אין שטאט געוואוסט אז עס האלט מיט אים שמאל, דאך האט די ידיעה אצינד ארויסגערופן גרויס חידוש. די שניט סוחרים און קאלאניאל קרעמער איז באפאלן א שרעק מ'האט געזעהן בחוש אז דער מסחר גייט אונטער און די שטאט בלייבט אן פרנסה. יאנטשע געוואזער האט איבערגעלאזט די פארבן, האט א שטארקן צי געטאן דעם פאפיראס, זיך פארהוסט און ארויס פון געוועלב. ער האט מיט אייגענע אויגן געוואלט זעהן דעם חורבן און נאכאמאל פעסטשטעלן אז ס'איז שלעכט. גאר שלעכט. אז עס ווערט ערגער פון טאג צו טאג. יא, אויב מיט דעם ערשטן פלוינער קאלאניאל סוחר געשענט אזויס, וואס וועט זשע זיין מיט די קליינע קרעמערס?

א כאלעריע די גבירים, מיין פראצע, מיין האראוואניע, הונדערט זלאטעס בלויז פראצענט, אים שרייט איבער א יידענע, מיין מיידל'ס נדן, זעקס זמנים ביי אים געדינט, יאנטשע ריקט זיך אריין צווישן עולם, האטס יאנדעס און רחמנות אויף א געפאלענעם איד, ער איז דאך א גברא קטילה. מען הערט אים אבער נישט, דאס אנגעלויף ווערט נאך גרעסער, עס קומען אן בעלעבאטישע מענטשן און בעלי מלאכות,

גייטס אהיים, טוטס אן תפילין, ווייסע זאקן, גארטלטס זיך ארום, און מישטס אויף דעם ספר דניאל דארטן. פלוצלינג האט זיך דערהערט זלמן איטשעס ברום. טאללייסלע, גייט זיך פונאנדער, איך האק אייך אונטער די זייטן, א רוח אין אייער טרייפענע הערצער! ער האט אנגעהויבן מאכן ארדנונג פאר פייווישעס געוועלב, אים האט צוגעהאלפן ירוחמ'ל רייטניק, די סדר אידן האבן אפגעטרעטן און געלאזט זיך גיין אהיים, די ווייבער זענען זיי נאכגעגאנגען און באקרוינט מיט שיינע צונעמען, מאנספארשוינען זענט עץ, דרעדליגעס, טשאפעס, צום שווארצן יאר. עס איז שפעט דער נאכט, פייוויש זיצט איבער דעם ספר איוב, ער זיצט שוין אזוי זייער לאנג און טראכט, ער טראכט וועגן יענעם מענטש פון לאנד עוץ וואס האט מלחמה געהאלטן מיטן שטן און אים בייגעקומען, אַך, ווען ער וואָלט געקאָנט זיין אַזוי שטאַרק ווי יענער און זיך זאָגן אדושם נתן ואדושם לקח! איז אָבער דאָס האַרץ ביי אים אַזוי פאַרווייטיקט, אַז ער קאָן זיך נישט קיין אָרט געפינען און זיך גובר זיין. אינגאַנצן מיט דריי וואָכן צוריק איז ער נאָך געווען דאָ אין דער דאָזיגער שטוב.

דאָס מײדל גײט אױס װי אַ ליכט, האָט אים דאָס װײַב געזאָגט, און ער דערמאָנט זיך, װי נאָטל שמשׂ האָט אים צוריקגעברענגט רחטשעס תּנאָים. איך האָב מיט אים אײַנגעטענהט, היתּכן, זאָג איך, אַ טאַטנס אַ קינד, אַ ייִדישע טאָכטער, זאָל נעמען און גאָר אַנטלױפֿן מיט, מיט, מיט? מסתּמא, זאָג איך, איז זי אין װאַרשע, בײַ קרובֿים אַװדאי, און אױב, חס-ושלום, יאָ, זאָג איך, איז דאָך די עלטערע שװעסטער דאָ גאָרנישט חײבֿ, אַז מע זאָל איר אָפּשיקן די תּנאָים. נאטל האט די לעצטע ווערטער ארויסגעזאגט אין איין אטעם ווי ער וואלט מורא געהאט אז עס זאלן אים נישט בלייבן שטעקן אין האלז. פון גרויס צורידערקייט האבן זיך ביי אים ממש געבויגן די קניען. דאס ווייב אין ווינקל איז בלאס געווארן און זיך צעהעשעט, דאס יאהנדעס האט געדרוקט נאטל'ן. צו מיר, ר' פייוויש, האט איר חס ושלום קיין פאראיבל? און ר' פייוויש איז געגאנגען אויף און אָפּ איבערן צימער, ניין, נאָטל, הרבה שלוחים למקום, איר האָט נאָר אויסגעפירט אַ שליחות. אסתר-לאה האָט אויסגעבראָכן אין אַ געוויין, אַזוי מבייש זיין אַ אידישע טאָכטער, אונדזער בלוט פאַרגיסן, עס וועט זיי גערעכנט ווערן! פייוויש האָט זי באַרואיקט, לאז אָפּ, אסתר, גאָט וויל אַז מיר זאָלן אים ווײַזן אונדזער שטאַרקייט. געדענקסט דאָך אַוודאי די מעשה פֿון ברוריען. ר' מאיר האָט געהאַט צוויי זין. נאָטל שמשׂ האָט זיך אַרויסגעגנבֿעט. די טיר איז געבליבן האַלב אָפֿן. פֿון אַנדערן צימער איז אַרײַנגעקומען חוהטשע. זי האָט אַ בליק געוואָרפֿן אויפֿן פֿאָטער, אויף דער מוטער און זיך פֿאַרענטפֿערט. כ'האָב געמיינט, עפּעס אַ באַקאַנטע, נישט געווען קיין חבֿרטע צו מיר. און דער זון זיינער, וואס איז עס מיט אים? איז דאס הארץ זיינס שוין אזוי פארשטיינערט, אז ער פילט גארנישט וואס עס קומט פאר אין זיין טאטנ'ס שטוב? שטענדיג איז ער פארטוען אין אנדערע זאכן, מיט וואס קען ער דאס זיין אזוי שטארק פארנומען אז עס אינטערעסירט אים גארנישט דער אונטערגאנג פון זיין טאטנ'ס הויז? פייוויש'ס טרויעריגע מחשבות ווערן פלוצלינג איבערגעריסן, פון דער קיך דערטראגן זיך קלעפ. ער שטייט אויף און צינדט אן א ליכט,

שמואלקע שטייט דרייסט זיינע אויגן ברענען. פייוויש ווייסט נישט וואס דא קומט פאר, אבער ביסלעכווייז הייבט אן אלץ קלאר צו ווערן, און ער ווערט באהערשט פונעם זעלבן געפיל וואס ער האט געהאט דעמאלט ווען מ'האט אים געזאגט אז מילע זיצט ביים גלח און גרייט זיך צו עפעס פון וועלכן דאס בלוט איז אים שטיין געבליבן אין די אדערן. און ער שטייט א פארשטיינערטער, זעהט ווי שמואלקע רעדט עפעס צו דער מאמען וואס איז די גאנצע צייט געשטאנען ווי א ווייס געשפענס אין דער טיר. אט קושט ער זי שוין אין די באקן, איבער וועלכע עס קייקלן זיך גרויסע טרערן. זיי געזונט, טאטע! שמואלקע'ס האנט בארירט זיינע פינגער, די שטוב בלייבט לער. און אסתר לאה'ס כליפּענדיג געוויין גראבט זיך אריין ווי אן עגבער אין זיין הארץ. משפחה בלוט. בום בום בום בום בום בום. אנטעק איז געשטאנען אינמיטן מארק מיט דער פויק אויפן בויך און צונויפגערופן די שטאט. פֿון די עקן, וווּ עס הויבן זיך אָן גאַסן, האָבן זיך געצויגן שורות מענטשן צו די עלעקטרישע לאַמטערן. איבער אַנטעקס קאָפּ איז שוין הויך געשטאַנען די זון. עס איז אַנטעקן פֿאָרגעקומען, אַז די זון, דאָס איז ער! האָט ער פֿאַרריסן דעם קאַרטאָפֿל-נאָז און געקוקט מיט גרויס שטאָלץ אויף די אָביוואַטעלעס. באַלד איז אַרום אַנטעקן געוואָרן אַ ראָד, דערנאָך נאָך אַ ראָד. גאנצע רעדער מענטשן און ער אנטעק דער מאגיסטראט שייגעץ איז געווען אינדערמיט פון אלע רעדער מענטשן דער מארק איז געווען פול און אנטעק האט נאך אלץ געפויקט כאטש קיין מענטשן זענען שוין מער נישט צוגעקומען דער עולם איז געווארן אומגעדולדיג און געפאדערט פון אנטעקן ער זאל שוין אויסרופן דאס נייעס אנטעק מאכט זיך אבער נישט וויסן, ער האט צייט, אז עס קומט אים אזוי זעלטן אויס צו פויקן איבער דער שטאט פויקט ער איצט מיט א געוואלדיגער תאווה און ציהט ארויס ביי דעם עולם די נשמות. דערווייל שמועסט דער עולם זיך דורך, יוקל שניידער און אלטער אלוועס האבן מורא אז דאס פויקן זאל נישט אמאל האבן א שייכות מיט אידן. זלמן איטשע קאניאזש און ירוחם אלרייט טראכטן וועגן פערד, מסתמא זענען פארלוירן געגאנגען אין א הויף א פאר פערד פויקט מען אויס, זיי ארט עס נישט, זיי זענען גאנצע אכט טעג נישט געוועזן אין פלוינע, האבן זיי נישט פאר וואס מורא צו האבן. קרעמער טראכטן אז דאס פויקט מען וועגן א טערמין, איז מען דאך שוין אריינגעקראכן מיטן גאנצן חודש אין דריטן קווארטאל אריין און קיין פראלאגאציע אויף די זעזנאניעס וועט דאס מאל נישט זיין. שטארק פארזארגט זענען אויך די בעלי מלאכות, רעדט מען דאך עפעס אין שטאט וועגן עקזאמענס, מער פעלט זיי נישט ווי אויף די עלטערע יארן צו נעמען א פעדער אין דער האנט אריין, די נאדל האלט מען קוים קוים. דער איין און איינציגער וואס איז ביי זיך זיכער און שמייכלט כסדר איז דאס קאנצעלאריע אידל העניך, ווייס וועגן וואס אנטעק פויקט האט ער דאך שוין איבערגערעדט וועגן דעם ענין מיט חיים שיכור'ס, ס'איז וואס אן אמת אידיש פארמעגן, אבער האנדלשאפט איז נישט קיין ברידערשאפט, פונדעסטוועגן דארף ער קיינעם וועגן דעם נישט דערציילן, זאל מען געוואר ווערן פון אנטעקן, נישט פון אים. אנטעק קען זיך ערלויבן צו זיין דער שלעכטער. ס'איז אנגעקומען דער טויבער עזריאל און אויסגעשטעלט די אויערן מיט גרויס לעכצעניש צו הערן דאס נייעס, אנטעק האט דערווייל אויפגעהערט צו פויקן, ער האט מיט דעם ארבל אפגעווישט דעם שווייס פון פנים און פארוויקלט אין ביבעלע אביסל מאכארקע, ווען אלע הכנות צום רויכערן זענען שוין געמאכט געוועזן, האט ער ערשט מודיע געוועזן דעם עולם אז פרייטאג דעם עלפטן סערפיען, צען אזייגער אינדערפרי וועט אין כשאנוב פארקומען ליציטאציע, מ'וועט ליציטירן די מיל פאר פארלעגענע שטייערן, ווער עס וויל נעמען אנטייל אין די ליציטאציע דער זאל. די פארזאמעלטע האבן אויפגעשטעלט מויל און אויערן, באלד איז צווישן עולם דורך א געמורמל, פנחס'ל איציק לייב'ס מיל. אממייסטן האט עס פארדראסן די בעל מלאכות, אידיש האב און גוטס, פונדעסטוועגן האט עס זיי אין דער שטיל הנאה געטאן, וואס דערווייל מיינט מען נישט זיי. יוקל האט מיט מרה שחורה אויסגעדרייט דעם קאפ אן א זייט, און א שאקל געטאן צום מאגיסטראט צו, ווער ווייסט, א איד וועט נישט אמאל קויפן די מיל, אז ס'איז שוין היינט אויס אחדות ביי אידן, נישט דאס וואס אמאל, הא, אלטער? אלטער האט יאוש'דיג צוגעשטימט. ס'וועט נישט קויפן קיין איד, ס'וועט קויפן א גוי, היינטיגע צייטן איז אחדות א שווערע זאך. חיים שיכורס איז געגאנגען אויף און אפ א פארטראכטער איבער זיין חדר, ער האט געקלערט וועגן היינטיגע שווערע צייטן, די וועלדער זענען אויסגעהאקט, מיט גאזשעלניעס און בראווארן איז שוין אויך נישט דאס וואס אמאל. די פריצים מיט זיי איז גאר שווער, אז אלץ גייט אין די סינדיקאטן. איצט מאכט זיך אים אזא געלעגנהייט א מיל, און פאר א שיבוש איז אבער דערביי פארהאן א מניעה. אידיש פארמעגן. עס וועט באלד ווערן אין שטאט א רעש. ניין, דאס איז אים טאקע נישט צום הארצן, אבער וואס האט ער אייגנטליך מורא צו האבן פאר די איציק לייב'ס לייט? קיין שלום איז צווישן זיי קיינמאל נישט געוועזן, שוין אפאר דורות אזוי, און משדך זיין זיך מיט זיי דארף ער אויך נישט. דא האט זיך חיים שיכור'ס דערמאנט אן עפעס און א מאך געטאן מיט דער האנט, ווי צו פאריאגן א בייזע פליג, זיין טאכטער. ניין! ער וועט דערצו נישט דערלאזן. איצט, וועגן פנחס'לן, מיט פנחס'ל איציק לייב'ס האלט שלעכט, איז וואס קאן ער אים העלפן, זאל ער דעריבער נישט קויפן די מיל? אין שטאט שמועסט מען אז פנחס'ל איז געווארן א גאנצער ציוניסט, איז דאך אוודאי נישטא וואס צו נעמען זיך צום הארץ, ס'איז אבער פארט נישט אינגאנצן כשורה, טראכט חיים שיכור'ס און ווערט אלץ מער פארזארגט. מיטאמאל בלייבט ער שטיין אינמיטן שטוב און דאס פנים שטראלט אים אויף פון א פלוצלינגן געדאנק. ער האט געפונען אן אויסוועג פון דעם בין המצרים. די מיל וועט ער טאקע אפקויפן אויף די ליציטאציע, אבער נישט אויף זיין נאמען, און שפעטער וועט דאס זיין א פיינער נדן פאר זיין טאכטער פאר ליובען. אין פלוינע האט זיך געקאכט. פון מויל צו מויל האט זיך געטראגן די ידיעה. חיים שיכור'ס האט אפגעקויפט פנחס איציק לייב'ס מיל אויף די ליציטאציע. זענען מתנגדישע בעלי בתים אריין מיט רוגזא צום רב אין שטוב. הייתכן אז אזא נבלה זאל אפגעטוהן ווערן ביי אידן אינמיטן העלן טאג, לעיני כל ישראל? און ווי איז יושר? און ווי איז דער מרא דאתרא? האָט זיך רעב יחזקאל בר יהודה חונה פה ק"ק פלוינע א גלעט געטאָן אין באָרד און פאַרגלאָצט די אויגן און אַ זאָג געטאָן אין כלל אַריין, אַן עוולה! אַן עוולה פון אַ איד! מען וועט אים קנס'ענען! כאָטש אַ שלש מאות זהובים וועט ער מוזן געבן! אָבער רעבע! איז שלום קצב אַרויס מיט אַ טענה, ס'וועט אַזוי בלייבן? פנחס'ל איז אַ יורד, איר רעבע וועט דערצו דערלאָזן? האָט זיך דער מרא דאתרא אַ בייזער געטאָן, כ'האָב דאָך אייך געזאָגט אַז מען וועט אים קנס'ענען! און רבי יחזקאל האט זיך גענומען שרייבן די הכשרים און צוריכט מאכן אנדערע דיני ממונות. איציק לייב'ס משפחה איז געוועזן אויפגעבראכט, טייל זענען געלאפן צום רעבן, צו חיים שיכור'ס רעבן, זיי זענען אהער צוריק געקומען מיט ליידיגע הענט, חיים שיכור'ס האט שוין אלץ געהאט באזארגט, אַנדערע האָבן אויף די שוועלן פֿון די געוועלבער זיך געקריגט מיט שיכּורס לייט און זיי דערמאָנט אָן דעם ייִחוס זייערן, וואָס עס האָט זיך מיט זיי, מיט די שיכּורס, אָפּגעטאָן אין די צײַטן פֿון מלך סאָביעטסקעס מלחמות. נישט בחינם האָט מען דעם אַלטן שיכּורס מאַמע אַמאָל גערופֿן די פּערסיאָנערין. און עס האט אויפגעפלאקערט די מלחמה צווישן ביידע משפחות ווי אמאל אין די צייטן פון דעם אלטן איציק לייב, ווען שיכור'ל האט דעם איידעם זיינעם הערצקע דעם ראדזימינער מורה הוראה'ס זון מעביר געווען פון די רבנות. מאטעס האט זיך געפילט געטראפן, ער האט שוין לאנג נישט געהאט קיין מגע ומשא מיט זיין משפחה, ער האט זיי אויך נישט איבריג ליב געהאט,

נישט וויסענדיג פארוואס, האט ער אצינד אין געדאנק פארגלייכט חיים שיכורע'ס מיט זיין פאטער, מיט לעווין. חיים שיכורע'ס, דער בעל תקיף אין שטאט, וואס פארמאגט אנגעשטאפטע שפייכלערס מיט עשירות, וואס שטאמט פון גזילה, אויסגעמישט מיט יראת שמים, און זיין פאטער, א רויב פויגל אקעגן א טויב. ווי קומט אבער לובה צו אזא פאטער? און מאטעס טראכט, אז לובה'ס שיינקייט איז א פארבלענדעניש, אז זי איז נישט מער ווי א טאכטער פון חיים שיכורע'ס. לובה איז אונטערגעקומען מיט לייכטע טריטלעך, אויף איר פנים איז געוועזן אויסגעגאסן א שפאטיש שמייכעלע, ווי אלעמאל האט זי אויך איצט, טרעפנדיג זיך מיט מאטעסן, געשוויגן און געווארט ער זאל אנפאנגן רעדן. אירע אויגן אבער האבן זייער פיל גערעדט, מאטעס האט אין זיי געליינט א גרינגשעצונג צו זיך, אים האט זיך אויסגעוויזן אז לובען טוט הנאה פון דעם וואס דער טאטע אירער האט אפגעטאן זיין מאטעס' משפחה אין אים האט אויפגעוואכט דער כעס פון זיין עלטער זיידע איציק לייב, ער האט אן אויפגעברויזטער זיך אנגערופן, דו ביסט שוין, לובה, פארזארגט מיט א צוקונפט! לובה'ס ווייס פענעמל איז געווארן בלוי, באלד אבער האט זי זיך באהערשט. אין שטאט זאגט מען אז איך וועל חתונה האבן מיט א דאקטער, דארף איך דאך האבן א נדן, אידישע סטודענטן האבן ליב נדנים, און כדי דער שטאך זאל זיין טיפער האט זי צוגעגעבן, כ'מיין נישט דיך צו באליידיגן, דו וועסט דאך נישט זיין קיין דאקטער. מאטעס האט געפילט ווי דאס בלוט האט אין אים אויפגעזאטן, אלע עוולות וואס זענען ווען עס איז אפגעטון געווארן זיין משפחה דורך די שיכורע'ס זענען מיט איינמאל אויפגעשווימען אין זיין זכרון, ער האט מיט שטארע אויגן געקוקט אויף לובען, לובע איז געשטאנען אן א זייט און געקוקט אויף אים מיט קאלטע אויגן, איר גלייכגילטיגקייט האט אים נאך מער אויפגערייצט, ער האט זיך שוין מער נישט געקאנט באהערשן און ארויסגעזאגט. איך שטעל מיר שוין פאָר, לובע, ווי דו שטייסט אין דער מיל, וואָס דיין פאָטער האָט פון דיינעטוועגן אַוועקגע'גזל'ט ביי אַ רואינירטן מענטש, עס קומען אָן פּויערן מיט זעקלעך ווייץ צום מאָלן, דו וועגסט דעם ווייץ, און אַז אַ פּויער קוקט אַוועק, נאַרסטו אים אָפּ אויף דער וואָג. לובע האָט אויפגעציטערט. זי האָט מאַטעסן אָפּגעמאָסטן מיט אַ צאָרנדיקן בליק און אים אַ שליידער געטאָן אין פּנים אַריין. איציק לייבס פּאָקאַלאָניע? מאטעס האט געפילט ווי עפעס אין אים האט זיך אפגעריסן און אוועקגעפאלן אין א טיפן אפגרונט אויף אייביג. סוף פון קאסעט דרײַ, המשך אויף קאסעט פֿיר.